טייערע אידן, אידן וואס זיי געפינען זיך איצטער אדער אין שטוב אדער חס ושלום נאך ערגער אין האספיטאל אין שפיטאל, און מען גייט אריבער אויף זיי די שווערקייט פון די ביטערע ווי מען רופט עס אן איצטער געשאלטענע מחלה, און מען פייניגט זיך און מען מוטשעט זיך. און די פחדים איז גרויס, און די ווייטאגן איז שטארק, און די משפחה ארום און ארום, אסאך מאל זענען די קינדער, די עלטערן, די ווייב, די מאן, און קל וחומר בן בנו של קל וחומר, רחמנא ליצלן, די אלע וואס זיצן שבעה איצטער, וואס איז נפטר געווארן, עלטערן אדער א מאן אדער א ווייב, אדער א ברודער אדער א שוועסטער, אדער א טאטע אדער א מאמע, ס'איז דאך זיכער זעהר די צער און די יסורים איז געפערליך, און מיר זענען מענטשן, און די רבונו של עולם ווייסט אז מיר זענען מענטשן, יומען ביאינג ווי מען רופט עס אן מיט נעטשערס און מיט תנאים, וואס דארף מען טון אין אזעלכע מינוטן? כ'וועל אייך זאגן א ווארט וואס ס'ווערט געשריבן אין עטליכע ספרים בשם דעם הייליגן ר' שמחה בונים מפרשיסחא, א שארפע ווארט, אבער מען דארף דאס נעמען און פרובירן עס אפטייטשן, עס אפלערנען, און טון השתדלות וואס מער מען קען אין אונזערע כוחות הנפש צו אויספירן זיינע ווערטער. רבי שמחה בונים מפרשיסחא, דער הייליגער רבי שמחה בונים האט געפרעגט, פארוואס זעען מיר אז די אומות העולם, די פורקי עול, זענען מצליח, זיי האבן געלט, זיי האבן א גוטן לעבן, אזוי פרעגט רבי שמחה בונים, ענטפערט רבי שמחה בונים מפרשיסחא, זאלסט וויסן זיין אז זיי זענען מצליח, ווייל זיי זענען פרייליך, ווייל זיי טראכטן גוט, זיי האבן זייערע טעאטערס, זייערע פלעצער וואס דארטן גייען זיי טרינקען און טאנצן. פרעגט ר' שמחה בונים, אבער ס'איז דאך א דבר עבירה, וואס מיינט עס אז זיי זענען מצליח, זיי זענען עושה א דבר עבירה? זאגט ר' שמחה בונים, אמת, זיי וועלן באקומען א עונש אויף דעם, אויף די וועלט, שפעטער אויף יענע וועלט, זיי וועלן באקומען א עונש, אבער למעשה איצטער זענען זיי פרייליך, זיי טראכטן גוט, איז די מצב איז זיי מחבר צו דעם פלאץ וואס ס'רופט זיך אפענע צינורות, און זיי באקומען שפע, און זיי זענען מצליח, ווייל דאס האט דער רבונו של עולם מטביע געווען בטבע הבריאה. אז א מענטש ווען ער געפינט זיך אין א גוטן מוט, אין א גוטן מצב רוח, אין א מצב פון שמחה, פון טראכטן גוט, איז ער גורם אז ס'עפנט זיך שערי צינורות פון שפע און ס'גייט אים גוט, אפילו ווען ס'איז רחמנא ליצלן אויף א וועג פון א דבר עבירה, וועט ער באקומען א עונש שפעטער. ר' שמחה בונים קומט און ער פרעגט נאך מערער, נאך מערער אדער אויף א צווייטע וועג, פארוואס זעען מיר סאך מאל די ערליכע אידן, ס'גייט זיי נישט גוט, זיי האבן נישט קיין הצלחה אין זייער לעבן, זאגט ר' שמחה בונים זאלסט וויסן דאס נעמט זיך ווייל זיי זענען צובראכן, זיי דרייען זיך צובראכענערהייט, פרעגט ר' שמחה בונים וואס איז פשט? זיי זענען צובראכן ווייל זיי זענען ערליכע אידן, זיי האבן הרהורי תשובה און זיי דרייען זיך מיט הרהורי חרטה. זאגט רבי שמחה בונים, אמת, זיי וועלן באקומען מורא'דיגע שכר אויף דעם, אויף די וועלט, שפעטער אויף יענע וועלט, אבער איצטער למעשה זענען זיי צובראכן, זיי דרייען זיך אזוי נישט אויף קיין שמחה'דיגע וועג, זיי טראכטן נישט גוט, ממילא ווערט פארמאכט די שערי די צינורות פון שפע און ס'גייט זיי נישט גוט. ס'איז א מורא'דיגע זאך. וואס ר' שמחה בונים מפרשיסחא האט דא איבערגעלאזט אויף די וועלט אזא ווארט, ס'האט מקורות פון נאך צדיקים אויף נאך סארט שפראך אויף נאך סארט לשונות, און דער הסבר פון דעם איז ווי דער הייליגער רבי ר' נחמן ברסלבער שרייבט, בכיה איז די ראשי תיבות בשמך יגילון כל היום. בחי'? וואס האט עס מיט בשמך יגילון כל היום? זאגט ר' נחמן יא. לב נשבר מיט שמחה גייט צוזאמען. עצבות מיט שמחה גייט נישט צוזאמען. ווען א מענטש איז בעצבות טוט ער שוין גארנישט, ער גייט אריין אין בעט שלאפן, ער גייט צו רחמנא ליצלן אלקעהאל, דראגס, ער גייט נישט גאר טון גארנישט. ווען א מענטש איז בלב נשבר, ער קען וויינען, בכיה, אבער די בכיה איז פון א מצב פון שמחה, גילו ברעדה, עד כדי כך אז ר' נחמן ברסלבער שרייבט אז שופר איז די ראשי תיבות, שופר, שופר איז דאך יראה, יראת שמים, שופר איז לב נשבר, שופר איז תרועה, צוברעכן די הארץ, תרועם, זאגט ער שופר איז ראשי תיבות שחוק פינו ולשונינו רינה, שחוק פינו ולשונינו רינה, יא, מיר האבן מורא'דיגע כוחות הנפש ביי אונז אינעווייניג, יעדער איינער. א עלטערער מענטש און א יונגערער מענטש, א מאן און א ווייב, א בחור און א מיידל, א אינגערמאן און א פרוי, יעדער איינער פון אונז, מען דארף עס נאר מעורר זיין, מען דארף עס מגלה זיין, צדיקים האבן אונז מגלה געווען שטענדיג, בפרט איצטער ווען ס'איז דא אזא מגיפה אויף די וועלט, בפרט רחמנא ליצלן אידן וואס זיי געפינען זיך איצטער, וואס איך רעד צו זיי, נישט געזונט און קראנק, שווער קראנק, אדער רחמנא ליצלן משפחות וואס מען זיצט שבעה, על פי הלכה דארף מען טון וואס מען דארף טון, פונדעסטוועגן דארף מען געדענקען אז אלץ וואס מען דארף טון, דעם גאנצן ונשמרתם את נפשותיכם און דער גאנצן רחמנא ליצלן זיצן שבעה, אלץ דארף מען טון מיט א פלאץ פון א האפענונג, פון טראכטן פון גרויסקייט פון דעם אייבערשטן, טראכטן פון גדולת השם, טראכטן פון רחמי השם, טראכטן פון חסדי השם, ווייל מיר האבן מורא'דיגע כוחות אין אונזערע מחשבות, און מיר דארפן זען אז רוב אונזערע מחשבות, זאל זיין אויף א גוטער פלאץ. יא, ס'איז דא מינוטן, מ'גייט אריין אין די פלאץ וואס ס'טוט וויי, מ'וויינט זיך אויס. מיר זענען יומען ביאינג, דער רבונו של עולם ווייסט עס און ער פאדערט פון אונז די זאכן אויך. אבער ס'דארף זיין ארומגענומען מיט גוטע מחשבות, מיט מחשבות פון גרויסקייט פונעם אייבערשטן, בפרט איצטער אז מ'זעט ווי דער רבונו של עולם פירט די וועלט אויף א מורא'דיגע פארנעם, טראכטן פון זיין גרויסקייט, טראכטן פון זיין שטארקייט, ממילא בין איך פונה צו אים, אוי רבונו של עולם האב רחמנות אויף מיר, פון דארט קומט ארויס דער טרער, דער טרער קומט פון די גרויסקייט פון דעם אייבערשטן, זאל דער אייבערשטער אייך העלפן איר זאלט אלע האבן די כוחות פון זיך מרפא זיין, שטייט אין הלכה מען קומט צו א חולה דארף מען אים מפקח את דעתו, דאס איז דער עיקר ענין פון. ביקור חולים מיט ניחום אבלים, לפקח את דעתו, דאס מיינט אים עפענען דעם מח, אים עפענען דעם דעת, אים אים ארויסנעמען פון קטנות צו גדלות, עס גייט קומען שבת הגדול, מיר זענען אין ליל שישי פון שבת הגדול, גדול מיינט א בר דעת, פארקערט פון קטן וואס ער איז א קטנות המוחין, ווען מען קומט צו אשרי משכיל אל דל, זאגט דער הייליגער רבי ר' נחמן מברסלב אין ליקוטי מוהר"ן, א חולה אין תנ"ך איז דל, למה פניך, אויף דוד המלך שטייט ער האט געווען א דל, פניך דלים ורעים, אשרי משכיל אל דל, קומסט צו א מענטש וואס איז נישט געזונט, ברענג אים אריין משכיל, שכל, מוחין דגדלות, מ'קומט ניחום אבלים, כדי צו ארויסנעמען דעם מענטשן פון זיין שווערע מינוט וואס ער געפינט זיך דארטן, אפילו אויב ס'איז דא מינוטן אין טאג מען דארף דאס האבן, אבער דער טאג איז דא פֿיר און צוואַנציק שעה, ס'איז גענוג פֿינף מינוט, צען מינוט, א פערטל שעה, צעשפרייט במשך דעם טאג נאך פינף מינוט, נאך פינף מינוט, נאך צען מינוט, א שעה צייט במשך דעם טאג, אבער עס איז נאך דא דרײַ און צוואַנציק שעה, וואס גייסטו טון די גאנצע דרײַ און צוואַנציק שעה? טראכטן שלעכטס חלילה? חלילה וחס. דרײַ און צוואַנציק שעה מיט פֿינף און פֿופֿציק מינוט נאר טראכטן גוט, פון גרויסקייט פונעם אייבערשטן, פון רחמי השם, פון חסדי השם, פון אלע זאכן וואס מען קען נאר זען אויף זיך חסדי השם, דאנקען און לויבן, שערי תודה לא ננעלו, גייט זיך עפענען פאר דיר, ווארף אריין א תפילה אויכעט דער אייבשער העלפן מען זאל הערן בקרוב ווי מען ווערט פטור פון די מחלה הארורה און דער רבונו של עולם זאל מגלה זיין אזוי ווערט באוויזן די גרויסקייט זיינע ווי דווקא פון דעם שרעקליכן מצב זאל נתגלה ווערן כבוד מלכותו יתברך ויתנו לך כתר מלוכה מיטן כתר פון מלך המשיח אין ארץ ישראל זאלן אלע גאנץ כלל ישראל קומען אין ירושלים אין בית המקדש מיטן קרבן פסח שלום וברכה, חזקו ויאמץ לבבכם.